בעזרת השם יתברך, מסכת שבת דף ק"נ, הייבן מיר אן דף ק"נ עמוד א', אויבן ביי די משנה, זאגט די הייליגע משנה, לא ישכור אדם פועלים בשבת, א מענטש טאר נישט דינגען פועלים ארבעטערס שבת, וואס מיינט דאס צו זאגן? ס'מיינט נישט צו זאגן אז א מענטש טאר נישט דינגען ארבעטערס זאלן ארבעטן און מאכן פאר אים מלאכות שבת, דאס פארשטייט זיך אז מ'טאר נישט טון, מען טאר אבער אויך נישט אפשמועסן מיט אן ארבעטער אז דער ארבעטער זאל ארבעטן פאר מיך מוצאי שבת, א איד טאר נישט צוגיין צו א צווייטע איד מוצאי שבת קום ארבעטן ביי מיר, פארוואס? ווייל ס'איז א פראבלעם, האבן מיר געזען ממצוא חפצך ודבר דבר, מען טאר נישט טון קיין געשעפטלעך שבת, דאס גייט אריין אין דעם און במילא טאר מען ניטאמאל אזוי אפמאכן מיט א צווייטע, ולא יאמר אדם לחבירו לשכור לו פועלים, די זעלבע זאך זאגט די משנה. אז א מענטש טאר נישט גיין צו זיין חבר זאגן אז זיין חבר זאל אים דינגען ארבעטערס אויף מוצאי שבת, און מ'עט זען די גמרא וועט זיך גראד שטעלן וואס איז די חידוש, פארשטייט זיך אז אזוי ווי א מענטש טאר עס נישט טון, טאר נישט זאגן פאר א חבר זאל עס טון, עט מען זען וואס די גמרא וועט ענטפערן, זאגט די משנה יעצט ווייטער, אין מחשיכין על התחום לשכור פועלים ולהביא פירות. שטייט דא אין די משנה א דין אזוי, אונז ווייס מיר דאך אז א מענטש טאר נישט ארויסגיין פון זיין תחום שבת משך'ן שבת, זאגט אונז דא די משנה אז א מענטש טאר אויך נישט גיין צום גרעניץ פון תחום שבת נאכמיטאג און ווארטן דארט ביז מוצאי שבת ער זאל קענען ארויסגיין פון תחום, וואס איז די פראבלעם? מען רעדט נישט סתם א מענטש שטייט ביים גרעניץ פון תחום אויף ארויפצוגיין, דאס איז נישט קיין פראבלעם ארויסגיין פון תחום נאך שבת, די פראבלעם דא איז, אז ער וויל ארויסגיין אויף וואס? ער וויל ארויסגיין לשכור פועלים, צו דינגען ארבעטערס, וואס מ'האט דאך יעצט געזעהן אז מ'טאר נישט דינגען ארבעטערס שבת, איז במילא דאס א פעולה וואס מ'טאר נישט טוהן, און די זעלבע זאך להביא פירות, גיין קלויבן פירות, מ'עט זעהן די גמרא עט מסביר זיין דאס רעדט זיך פירות וואס איז מחובר לקרקע, וואס ווען מ'קלויבט פירות איז מחובר לקרקע איז עס אויך א מלאכה, איז טאר א מענטש נישט גיין צום גרעניץ פון תחום אויף צו טוהן א זאך וואס מ'טאר נישט טוהן שבת, אויך אלס ממצוא חפצך, אזוי ווי מען האט געזען דאס הייסט מאכן געשעפטלעך א מענטש גרייט זיך צו טוהן עפעס וואס יעצט טארסטו נישט טוהן מעגסט נאר טוהן מוצאי שבת דאס טאר מען נישט טוהן זאגט אבער די משנה אבל מחשיך הוא לשמור ומביא פירות בידו וואס טייטש אזוי א מענטש מעג יא גיין צום תחום צו ווארטן אויף מוצאי שבת אז מוצאי שבת עט ער ארויסגיין פון תחום און עט גיין אויפפאסן אויף זיין פירות וואס זיין פירות ליגט אינדרויסן פון תחום וואס איז די נקודה דא? פארוואס דאס מעג מען יא? ווייל דא, אויפפאסן אויף פירות איז נישט קיין מלאכה, א מענטש מעג וואטשן זיין פירות שבת, און במילא ער גייט נישט צו די תחום אז ער זאל קענען ארויסגיין טון עפעס וואס מען טאר נישט טון שבת מוצאי שבת, ער גייט צום תחום אז מוצאי שבת זאל ער קענען טון עפעס וואס שבת בעצם קען ער אויך טון, די איינציגסטע מניעה, די איינציגסטע זאך וואס האלט אים צוריק אז ער קען עס נישט טון שבת, איז די תחום, יעצט מ'עט זעהן אין די גמרא, די תחום אליין איז נישט גענוג א סיבה וואס טייטש אז א מענטש גייט צום תחום אויף ארויסצוגיין פון תחום, דאס איז נישט פשט אז ער גייט צום תחום אויף עובר צו זיין א עבירה, ווייל ארויסצוגיין פון תחום איז א טעכנישע פראבלעם, ווייל מ'עט אויך זעהן אין די גמרא ס'איז דא געוויסע אופנים וואס מ'מעג ארויסגיין פון תחום, נישט ביי אזא ציור, נישט ביי דעם מענטש, אבער ס'איז דא אמאל אז ס'איז דא אינדרויסן פון שטאט אזעלכע בודקעס, דעמאלטס איז די תחום פון די שטאט ווערט גרעסער און גרעסער און במילא, הייפאטעטיש, ס'טייטש ס'וואלט ווען געקענט זיין א מצב אז די מענטש וואלט ווען געקענט ארויסגיין, און במילא די תחום פראבלעם איז נישט קיין פראבלעם ס'איז נאר א טעכנישע פראבלעם, און במילא דער מענטש וואס גייט צום תחום אויף צו טוהן א זאך וואס בעצם שבת אליין וואלט ער געמעגט טוהן, איז אויף אזא זאך מעג מען צוגיין צום תחום שבת אויכעט. און נאך מער לייגט די משנה צו אז מביא פירות בידו איז טייטש ווען ער קומט צוריק, טאמער ער איז ארויסגעגאנגען נאר אויף אויפצופאסן אויף די פירות, יעצט אז ער קומט צוריק מוצאי שבת מעג ער צוריק קומען למעשה מיט פירות אין די הענט, ער מעג תולש זיין פירות ווייל די עיקר סיבה פארוואס ער איז געגאנגען צום תחום איז אויף צו טון א זאך וואס מען מעג טון שבת, זאגט די משנה, כלל אמר אבא שאול, אבא שאול גייט יעצט אריינלייגן דעם דין אין א כלל, למעשה מ'עט זעהן אין די גמרא אז אבא שאול קריגט זיך אויך אויף די תנא קמא, על כל פנים לשיטת רש"י, אבער יעצט וועט מען נאכנישט זעהן, מען וועט זיך נישט מתמקד זיין דא וואס איז די מחלוקת צווישן אבא שאול און תנא קמא, מען וועט לערנען אז אבא שאול איז דא מסביר דעם כלל וואס מען האט יעצט געזעהן, זאגט אבא שאול א כלל אזוי, כל שאני זכאי באמירותו רשאי אני להחשיך עליו, וואס טייטש יעדע זאך וואס איך מעג זאגן פאר א מענטש צו טון, מעג איך צוגיין צום תחום שבת אליין. למשל, מען האט דאך יעצט געזען אז א מענטש טאר נישט דינגען ארבעטערס שבת, מען טאר נישט אפשמועסן מיט איינער אז יענער זאל ארבעטן פאר מיר שבת, און במילא אז מען טאר דאס נישט זאגן שבת, אפילו אז מען זאגט עס נאר אויף מוצאי שבת, מען זאגט דאך פארן ארבעטער קום ארבעט פאר מיר מוצאי שבת, מען טאר דאס נישט זאגן שבת, טארסטו אויך נישט צוגיין צום תחום ווארטן דארט ביים תחום ביז מוצאי שבת דאס צו טון, מען טאר עס נישט טון, אבער א זאך וואס מען מעג בעצם זאגן שבת, למשל, אויפפאסן אויף פירות, טאמער א מענטש האט א חבר וואס איז אין די אנדערע תחום, ער איז אין די נעקסטע שטאט, און ער קען שרייען יענער זאל אים הערן, ער זאגט פאר זיין חבר, פאס אויף אויף מיין פירות דארט, דאס איז אוודאי נישט קיין פראבלעם, מען מעג זאגן פאר א חבר פאס אויף אויף מיין פירות, און במילא דאס זאגן איז נישט קיין פראבלעם, ער האט א טעכנישע פראבלעם ס'איז אינדרויסן פון תחום, און במילא אזא סארט זאך מעג מען יא צוגיין צום תחום דארט ווארטן ביז מוצאי שבת אז ווען מוצאי שבת קומט עט ער גיין אהין אויפפאסן אויף זיין פירות זאגט די הייליגע גמרא הייבט אן די גמרא מאי שנא הוא און מאי שנא חברו די ערשטע זאך וואס מען האט געזען אין די משנה אז די משנה זאגט א מענטש טאר נישט דינגען ארבעטערס אויף מוצאי שבת און ער טאר אויך נישט זאגן פאר זיין חבר צו דינגען וואס איז א נפקא מינה פארשטייט זיך אז ער טאר נישט טאר זיין חבר אויך נישט ענטפערט די גמרא אמר רב פפא חברו נכרי, די חידוש פון די משנה איז מען רעדט נישט זיין חבר א איד, נאר זיין חבר א גוי, אז נישט נאר ער טאר נישט זאגן פאר א צווייטע איד קום ארבעט פאר מיר מוצאי שבת, נישט נאר פאר א צווייטע איד ער טאר עס נישט זאגן פאר קיינעם נישט פאר א גוי אויך נישט, טאר ער נישט גיין צו א גוי זאגן פארן גוי דו ערלעדיג מיך ארבעטערס אויף מוצאי שבת דאס טאר מען אויך נישט, פרעגט די גמרא מתקיף לה רב אשי, אמירה לנכרי שבות, וואס טייטש איך ווייס שוין אז ס'דא א איסור דרבנן, פון אמירה לעכו"ם, איז ווייטער וואס איז די חידוש פון די משנה, אלא אמר רב אשי, און ממילא ענטפערט רב אשי אפילו תימא חבירו ישראל, אוודאי רעדט מען נישט פון א גוי דא, נאר וואס דען די חידוש פון די משנה איז אינגאנצן נישט דאס, הא קא משמע לן, די משנה קומט אונז לאזן הערן, אז לא יאמר אדם לחבירו שכור לי פועלים, אז טאקע דאס מ'האט געזען אין די משנה א מענטש טאר נישט זאגן פאר זיין חבר גיי דינג מיך ארבעטערס, און נישט דאס איז בעצם די חידוש, די חידוש איז וואס מ'קען מדייק זיין פון דעם, אבל אומר אדם לחבירו, הנראה שתעמוד עמי לערב, א מענטש מעג ברמיזה זאגן פאר זיין חבר קום ארבעט פאר מיר שבת, ער טאר נישט זאגן פאר זיין חבר גיי דינג מיך ארבעטערס, אבער ער מעג זאגן פאר זיין חבר זאג נאר, היינט נאכט האסטו צייט? דאס הייסט נישט געדינגען ארבעטערס, אפילו יענער פארשטייט זייער גוט וואס ער וויל, און ער ווייסט זייער גוט וואס ער בעט דא, דאס מעג מען טון, פארוואס ווייל מען האט נישט געזאגט עפעס, ער האט נישט קלאר געזאגט, און די פראבלעם איז ודבר דבר ווי מען וועט שוין זען, מען טאר נישט זאגן אז איך וויל זאלסט מיר טון א מלאכה מוצאי שבת אבער ברמיזה מהרהר זיין דאס מעג מען יא, ומתניתין מני, ווי וועם טאקע גייט די משנה כרבי יהושע בן קרחה, דתניא וואס מ'האט געלערנט אין א ברייתא, לא יאמר אדם לחבירו הנראה שתעמוד עמי לערב, אזוי האלט די תנא קמא, רבי יהושע בן קרחה אומר, אומר אדם לחבירו הנראה שתעמוד עמי לערב, א מענטש מעג יא זאגן פאר זיין חבר, צו דו האסט אפשר צייט מוצאי שבת מ'זאל זיך טרעפן, זאגט די גמרא אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן, הלכה כרבי יהושע בן קרחה, די הלכה איז טאקע אזוי, ואמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן מאי טעמא דרבי יהושע בן קרחה, וואס איז טאקע די טעם, דכתיב וואס שטייט אין פסוק ממצוא חפצך ודבר דבר, דיבור אסור, הרהור מותר, נאר זאגן א זאך, ס'טייטש זאגן א מקח וממכר מיט די מויל, דאס טאר מען נישט, אבער מהרהר זיין אז איך פארשטיי און דו פארשטייסט, דאס איז נישט קיין פראבלעם, ווייל ער זאגט עס נישט בפירוש. זאגט די גמרא, רמי ליה רב אחא בר רב הונא לרבא, האט רב אחא בר רב הונא א קשיא געפרעגט צו רבא, ער פרעגט אים א סתירה, זאגט ער מי אמר רבי יוחנן דיבור אסור הרהור מותר, קען דען זיין אז רבי יוחנן האט געזאגט אז נאר רעדן טאר מען נישט אבער מהרהר זיין מעג מען יא? אלמא, זעהמער דאך פון דעם, ס'טייטש אויב רבי יוחנן האט אזוי געזאגט איז משמע אז הרהור לאו כדיבור דמי, אז מהרהר זיין איז נישט אזוי ווי זאגן, זאגן טאר מען נישט מהרהר זיין מעג מען יא, און אויף דעם פרעגט רב אחא בר רב הונא, והאמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן, האט רבה בר בר חנה האט אויך נאכגעזאגט פון רבי יוחנן, בכל מקום מותר להרהר, חוץ מבית המרחץ ומבית הכסא, אז איבעראל מעג מען מהרהר זיין בדברי תורה, חוץ אין בית המרחץ און בית הכסא, און ווי ער האט פארשטאנען אז דער פראבלעם בעצם פון לערנען דברי תורה אין בית כסא און בית המרחץ איז א פראבלעם אז מען טאר נישט זאגן, און דאס וואס רבי יוחנן זאגט אז מען טאר אויך נישט טראכטן, איז ווייל ער האלט הרהור כדיבור, און ווי אזוי זאגט מען הרהור לאו כדיבור? ענטפערט די גמרא ניין, שאני התם דבעינן והיה מחניך קדוש וליכא, ס'טייטש שטייט אין פסוק והיה מחניך קדוש, אז ארום א איד דארף זיין קדוש ווייל א איד טראכט אלעמאל אין לערנען ס'טייטש די איסור איז מ'טאר טאקע נישט טראכטן פון דברי תורה אין א בית המרחץ אין א בית הכסא, נישט פשט די איסור איז מ'טאר נישט זאגן און הרהור כדיבור, הרהור איז לאו כדיבור, דארט איז דא אבער א באזונדערע איסור מ'טאר נישט מהרהר זיין, אבער דא וואס דא שטייט ודבר דבר, ודבר דבר איז נאר א איסור צו רעדן נישט מהרהר צו זיין און במילא דא מעג מען מהרהר זיין, א מענטש מעג בהרהור טראכטן פון געשעפטליך שבת, זאגט די גמרא אבער הכא נמי כתיב ולא יראה בך ערוות דבר, ווי נישט ווי ביי די ענין פון בית כסא און בית מרחץ שטייט דאך אויך לא יראה בך ערוות דבר, דבר איז דאך א לשון פון דיבור, איז יא משמע אז די פראבלעם איז נאר רעדן נישט קיין הרהור, ענטפערט די גמרא ניין, אוודאי. אין בית הכסא און בית המרחץ איז דא א פראבלעם פון טראכטן אזוי ווי שטייט והיה מחניך קדוש, איי דאס וואס שטייט ולא יראה בך ערות דבר, פון דעם לערנט מען ארויס עפעס אנדערש, ההוא מיבעי ליה לכדרב יהודה, דאמר רב יהודה, עובד כוכבים ערום, אסור לקרות קרישמע כנגדו, אז א גוי וואס גייט אנע בגדים טאר מען נישט ליינען קרישמע קעגן איבער אים ווען ער שטייט קעגן איבער דעם מענטש, און אויף דעם גייט ארויף די ולא יראה בך ערות דבר, וואס מען לערנט ארויס פון דעם אז די איסור, צו זאגן קרישמע ווען א גוי שטייט אנע בגדים פאר א מענטש, דאס איז נאר זאגן, אבער מהרהר זיין דארט דארט מעג מען טאקע מהרהר זיין, אבער ס'האט נישט קיין שייכות צו די דין אז מ'טאר נישט מהרהר זיין אין א בית המרחץ און א בית הכסא, וואס דאס לערנט מען ארויס פון והיה מחניך קדוש. פרעגט די גמרא אבער מאי איריא עובד כוכבים, אפילו ישראל נמי, מ'טאר דאך אויך נישט ליינען קרישמע פאר א איד וואס גייט אנע בגדים, דווקא א גוי? זאגט די גמרא ניין לא מיבעיא קאמר, לא מיבעיא ישראל דאסור, פארשטייט זיך אז פאר א איד טאר מען נישט, ווייל א איד איז דאך אן ערווה, א איד א ערווה פון א איד איז קלאר א ערווה, אבל עובד כוכבים, אבער ביי א גוי וואלט איך געהאט א הוה אמינא מען מעג יא, פארוואס ווייל כיון דכתיב ביה, די נביא זאגט אין יחזקאל אויף גוים, אשר בשר חמורים בשרם, אז זייער פלייש איז אזוי ווי די פלייש פון חמורים, איז אימא שפיר דמי, אפשר מעג מען ליינען קרישמע קעגן א גוי, ווייל וואס א נפקא מינה די גוי איז דאך פונקט ווי א חמור, קא משמע לן, דאס איז די חידוש אז ניין ס'איז נישט אזוי, א גוי האט נישט קיין דין ווי א חמור לגבי די הלכה, און במילא טאר מען נישט ליינען קרישמע קעגן א גוי אנע בגדים, פרעגט די גמרא אימא הכי נמי ווער זאגט דיך אפשר בכל זאת מעג מען, ענטפערט די גמרא ניין אמר קרא, מ'זעהט שטייט קלאר אין פסוק לגבי נח שטייט וערות אביהם לא ראו, נח איז דאך נישט געווען קיין איד, און מ'זעהט אז די ערווה פון נח ווערט אנגערופן ערווה, און במילא א גוי א ערווה פון א גוי איז טאקע א פראבלעם וואס מ'טאר נישט זאגן קרישמע ווען מ'שטייט קעגן דעם, אבער מהרהר זיין אזוי ווי מ'האט יעצט געזעהן מעג מען יא, פרעגט אבער די גמרא ודיבור מי אסיר, מעג מען דען נישט רעדן בעניני מקח וממכר שבת? וויאזוי זאגסטו מיט אזא פשטות אז מען טאר נישט טון מקח וממכר שבת? והא רב חסדא ורב המנונא דאמרי תרוייהו, רב חסדא און רב המנונא האבן ביידע געזאגט, חשבונות של מצוה מותר לחשבן בשבת, א חשבון פון א מצוה מעג מען מחשב זיין שבת, וואס טייטש א מענטש מעג זאגן איך דארף די און די געלט אוועקצולייגן אויף די ספר אויף די תפילין אויף די תורה, וואס די אלע זאכן זענען צרכי המצוה און ממילא מעג מען דאס טון שבת, ואמר רב אלעזר, רב אלעזר האט געזאגט פוסקים צדקה לעניים בשבת, מען מעג אפמאכן א חשבון וויפיל געלט מען וועט געבן פאר וועלכע עני, דאס אלץ מעג מען טון שבת, ואמר רבי יעקב בר אידי אמר רבי יוחנן, מפקחין פיקוח נפש ופיקוח רבים בשבת, מען מעג זיך זעצן און דן זיין אויף הצלת נפשות און אויף צרכי רבים שבת, דאס רעדט זיך פארשטייט זיך נישט אויף ממש פיקוח נפש, פיקוח נפש איז סתם אזוי דוחה שבת, אבער נישט שבת אליין, וואס טייטש, שבת איז מען דן אויף עפעס גייט אונטערקומען משך'ן וואך וואס גייט זיין נוגע צו הצלת נפשות מעג מען זיך זעצן אויף דעם שבת, אפילו ס'איז טאקע עס קוקט אויס ווי א מקח וממכר, און מען האנדלט מיט געלט דאס אלס מעג מען טון, והולכין לבתי כנסיות לפקח על עסקי רבים בשבת, די זעלבע זאך מען מעג גיין אין בית מדרש פארזאמלען די גאנצע עולם דן צו זיין אויף עסקי הרבים אפילו עס איז פארבינדן מיט געלט, ואמר ר' שמואל בר נחמני אמר ר' יוחנן, הולכין לטרטיאות ולקרקסאות ולבסילקאות לפקח על עסקי רבים בשבת, דאס איז אזעלכע טיאטראן און א טיאטער וואס מען פלעגט דארט זיצן דן צו זיין אויף עניני מלכות, אלעס מעג מען טון שבת, ותנא דבי מנשה, און מען האט געלערנט אין בית מדרש פון מנשה, משדכין על התינוקות ליארס בשבת, מען מעג שליסן שידוכים שבת, ועל התינוק ללמדו ספר וללמדו אומנות, א מענטש מעג אפשליסן מיט איינער זאל אפלערנען זאל אויסלערנען זיינע קינדער סיי לערנען און סיי א אומנות, אלעס מעג מען טון שבת, און די אלע זאכן טאקע זענען צרכי מצוה, אבער ווי נישט ווי, אז שטייט אין פסוק ממצוא חפציך ודבר דבר, שטייט דארט נישט אז פאר א מצוה יא פאר עפעס אנדערש נישט, און ממילא אז מען זעט אז מען מעג טון די אלע זאכן שבת, איז ווער זאגט סתם מקח וממכר טאר מען נישט? ענטפערט די גמרא ניין, אמר קרא שטייט אין פסוק ממצוא חפצך ודבר דבר, חפצך אסורים, חפצי שמים מותרים, דווקא חפציך, דיינע עסקים, דאס טארסטו נישט רעדן, דאס טארסטו נישט אפמאכן, דער סארט מקח וממכר טאר מען נישט טון שבת, אבער חפצי שמים, אזוי ווי די אלע זאכן וואס מען האט יעצט אויסגערעכנט, דאס מעג מען טון שבת. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רב יהודה אמר שמואל, האט רב יהודה נאכגעזאגט פון שמואל, חשבונות של מה לך, חשבונות פון וואס האט עס מיט דיר, וואס טייטש א מענטש זיצט אין שטיבל און רעדט סתם חשבונות שבת פון זאכן וואס האט נישט קיין שייכות צו אים, ער רעדט ביזנעס וואס ער האט קיינמאל נישט צוגערירט ער ווייסט אפילו נישט וואס דאס איז, ושל מה בכך, אדער מה בכך איז טייטש חשבונות וואס איז נישט נוגע צו גארנישט, ס'איז אלטע חשבונות, זאכן וואס איז שוין געווען, א מענטש שמועסט, כ'האב געצאלט אזויפיל פאר צו בויען דעם הויז, כ'האב געצאלט אזויפיל צו בויען יענץ, ס'שוין אלץ געבויט, ס'נישט נוגע למעשה, איז מותר לחשבן בשבת, דאס מעג מען מחשב זיין שבת, דאס גייט נישט אריין אין ממצוא חפציך, פארוואס ווייל ס'נישט נוגע למעשה, תניא נמי הכי, מ'האט אזוי אויך געלערנט אין א ברייתא, די ברייתא זאגט, חשבונות שעברו ושעתידין להיות, אסור לחשבן, חשבונות פון אמאל, אדער חשבונות פון זאכן וואס גייט זיין, דאס טאר מען נישט, וואס בעצם האבן מיר שוין א סתירה, דא שטייט חשבונות שעברו טאר מען נישט, מען האט דאך יעצט געזען אז חשבונות של מה בכך, חשבונות פון אמאל מעג מען יא, און די גמרא גייט זיך באלד שטעלן אויף די סתירה, אבער על כל פנים, די ברייתא איז ממשיך, של מה לך, חשבונות פון סתם זאכן וואס איז נישט נוגע צום מענטש, מענטש מאכט סתם חשבונות פאר יענעם, ושל מה בכך, אדער אלטע חשבונות, מותר לחשבן, דאס מעג מען יא מאכן שבת, זעהן מיר קלאר א ברייתא ווי שמואל, פרעגט אבער די גמרא ורמינהו כ'וועל דיר פרעגן א סתירה, שטייט אין א ברייתא חושבין חשבונות שאינן צריכין, ואין מחשבין חשבונות שצריכין בשבת, וואס טייטש מען מעג מאכן חשבונות שאינן צריכין, חשבונות וואס מען דארף נישט, אבער נישט חשבונות וואס מען דארף יא, און די ברייתא רעכנט אויס כיצד, וואס מיינט א חשבון וואס מען דארף נישט מען דארף יא, זאגט די ברייתא אומר אדם לחבירו, כך וכך פועלים הוצאתי על שדה זו, א מענטש מעג זאגן פאר זיין חבר כ'האב גענוצט אזויפיל ארבעטערס אויף יענע פעלד, אדער כך וכך דינרין הוצאתי על דירה זו, כ'האב גענוצט אזויפיל און אזויפיל געלט איבערצובויען עפעס א דירה, ווייל ס'איז זאכן פון אמאל, ס'איז נישט נוגע למעשה מילא מעג מען דאס זאגן שבת, אבל לא יאמר לו, אבער א מענטש טאר נישט זאגן פאר זיין חבר כך וכך הוצאתי וכך וכך אני עתיד להוציא, אז כ'האב עפעס א פראיעקט וואס איך מאך דארט, כ'האב שוין גענוצט אזויפיל געלט איך דארף נאך אזויפיל געלט פארוואס ווייל דאס איז נוגע למעשה און ממילא דאס טאר מען נישט טון און ממילא פרעגט די גמרא א סתירה אז פריערט האט מען געזען חשבונות שעברו טאר מען נישט און דא זעט מען קלאר אין די ברייתא אז חשבונות שעברו מעג מען יא און אויף דעם זאגט די גמרא ולטעמיך וואס פרעגסטו מיר פון א צווייטע ברייתא קוק אריין אין יענע ברייתא אליין קשיא לך היא גופא פון יענע ברייתא אליין איז שווער ווייל אנפאנג ברייתא שטייט אז חשבונות שעברו טאר מען נישט מאכן א חשבון און פון די צווייטע זייט זאגט די ברייתא אז חשבונות של מה בכך וואס אונז האבן מסביר געווען חשבונות של מה בכך איז חשבונות שעברו, מעג מען יא, אלא נאר, וויאזוי זאל מען פארענטפערן די סתירה, מוז מען זאגן, הא דאיכא אגרא דאגירא גביה, הא דליכא אגרא דאגירא גביה, ס'ווענדט זיך אלעס, צו ער האט שוין געצאלט די ארבעטערס צו ער האט נאכנישט געצאלט די ארבעטערס, טאמער ער רעכנט אויס א חשבון פון א זאך וואס ער האט שוין געטוהן, אבער ער האט נאכנישט באצאלט די ארבעטערס, דעמאלטס איז עס נוגע למעשה, דאס טאר מען נישט טוהן, און דאס מיינט בעצם די חשבונות שעברו, מה שאין כן, טאמער האט שוין באצאלט די ארבעטערס, איז עס ממש נישט נוגע אויף גארנישט, אויף דעם זאגט די ברייתא דאס הייסט חשבונות של מה בכך, און דאס טייטש כך וכך דינרין הוצאתי על דירה זו, וואס דאס אוואדע מעג מען זאגן שבת. זאגט די גמרא ווייטער, מיר האבן געזען אין די משנה, אין מחשיכין על התחום, מען טאר נישט גיין צום תחום ווארטן אויף מוצאי שבת צו טון א זאך וואס מען טאר נישט טון שבת, זאגט די גמרא תנו רבנן האבן געלערנט אין א ברייתא, מעשה בחסיד אחד, שנפרצה לו פרץ בתוך שדהו, ס'דא א מעשה, ס'איז געווען א מעשה מיט א חסיד וואס איז אים געווארן א לאך אין זיין פעלד, ס'טייטש ארום און ארום זיין פעלד איז געווען א גדר, און אין דעם גדר איז געווארן א לאך, ונמלך עליה לגודרה, און די חסיד שבת האט געזען ס'איז געשען א לאך, האט ער מחליט געווען אז מוצאי שבת גייט ער פארעכטן דעם לאך, יעצט בעצם אוודאי אונז האמיר געזען אז הרהור מעג מען טוהן שבת נאר דיבור טאר מען נישט, און במילא אוודאי האט ער געמעגט אזוי טראכטן, אבער נישט בחינם הייסט ער א חסיד, און ממילא ונזכר ששבת האט זיך דערמאנט ס'איז שבת, ונמנע אותו חסיד ולא גדרה, דער חסיד האט זיך געקנס'עט און ער האט נישט פארראכטן די לאך, אלס עונש אויף דעם וואס ער האט געטראכט דאס צו טון שבת, ונעשה לו נס, ס'איז אים געשען א נס, ועלתה בו צלף, און ס'איז געוואקסן דארט א צלף בוים, וממנה היתה פרנסתו ופרנסת אנשי ביתו, וואס דער צלף בוים איז א גרויסער בוים א שטארקער בוים, דאס איז קודם כל דאס האט פארראכטן די לאך, ובנוסף צו דעם דאס איז געווארן א פרנסה זיינע, ווייל א צלף בוים, וואקסט פון דעם דריי מיני פירות, ס'וואקסט גאר שנעל, ס'איז גאר א גוטע פרנסה, און ממילא האט ער געהאט פון דעם פרנסה אויכעט, אלס שכר אויף דאס וואס ער האט זיך אזוי געקנס'עט. זאגט די גמרא ווייטער אמר רב יהודה אמר שמואל, האט רב יהודה נאכגעזאגט פון שמואל, מותר לאדם לומר לחבירו, א מענטש מעג זאגן פאר זיין חבר, לכרך פלוני אני הולך למחר, איך גיי צו יענע און יענע שטאט, אפילו יענע שטאט איז אינדרויסן פון תחום שבת. איז וויאזוי מעג א מענטש דאס זאגן? נאר וואס דען די טעם איז ווייל שאם יש בורגנין הולך, ווייל היות וואס ווען ס'וואלט ווען געווען דא בורגנין, בורגנין דאס איז טייטש, אונז האבן געזען שוין תחום שבת דאס איז צוויי טויזנט אמות ארום און ארום א שטאט, יעצט אין א שטאט אליין מעג זיך א מענטש דרייען וויפיל ער וויל, ער מעג אויך ארויס גיין פון שטאט א גאנצע תחום אבער א תחום ארום און ארום, יעצט טאמער ס'איז דא הייזער אינדרויסן פון שטאט איז פשט אז ס'איז נישט צוויי טויזנט אמות ארום און ארום די שטאט נאר פון ווי די הייזער ענדיגן זיך. טאמער למשל ס'וועט זיין א הויז יעדע זיבעציג אמה פון דער שטאט ביז די נעקסטע שטאט איז אינגאנצן נישט דא קיין פראבלעם פון תחום מעג מען גיין פון איין שטאט צום צווייטן און במילא זאגט רב יהודה אמר שמואל אז היות וואס טאמער סוואלט ווען געווען דא בודקעלעך פון דעם שטאט צום נעקסטן שטאט וואלט מען געמעגט גיין איז ווי די מפרשים זענען מסביר זעהן מיר דאך דא אז דאס גיין בעצם איז נישט קיין פראבלעם ס'איז דא דא א טעכנישע פראבלעם פון תחום שבת אבער נישט די גיין איז א פראבלעם. און במילא מעג א מענטש זאגן איך גיי צו יענע שטאט מוצאי שבת, ער טאר נישט זאגן איך גיי שבת, ער טאר נישט גיין שבת, אבער ער מעג זאגן איך גיי מוצאי שבת, פארוואס? ווייל די גיין אליין איז נישט קיין פראבלעם, ס'איז נאר א טעכנישע פראבלעם, און במילא זעהן מיר דא, וואס זעהן מיר פון שמואל? אז א מענטש מעג זאגן פאר זיין חבר שבת, און א מענטש מעג זיך צוגרייטן שבת צו טוהן א מלאכה מוצאי שבת, טאמער ס'איז דא אן אופן וואס איך וואלט ווען געקענט טוהן די זאך שבת אליין, למשל די גיין אינדרויסן פון תחום, וואס טאקע שבת יעצט קען איך נישט גיין ווייל ס'איז נישט דא קיין בודקעלעך אינדרויסן פון תחום, אבער העט ווען געווען בודקעלעך וואלט איך געקענט גיין, און במילא קען איך זיך שוין יעצט גרייטן צו גיין מוצאי שבת, און איך קען זאגן פאר מיין חבר איך גיי מוצאי שבת, טאמער ס'איז דא אן אופן וואס מ'וואלט עס געמעגט טוהן, און אויף דעם פרעגט די גמרא תנן פון אונזער משנה, שטייט ביי אונזער משנה אין מחשיכין על התחום לשכור פועלים ולהביא פירות אז מען טאר נישט גיין צום תחום ווארטן אויף מוצאי שבת צו דינגען ארבעטערס טאמער ער וויל ארויסגיין פון תחום אויף צו דינגען ארבעטערס טאר מען נישט ווייל דינגען ארבעטערס איז א פראבלעם אדער צו ברענגען פירות וואס דאס איז אויך א פראבלעם און אויף דעם פרעגט די גמרא בשלמא לשכור פועלים דבשבת לא מצי אגר שבת טאר מען דאך נישט דינגען פועלים פארשטיי איך פארוואס מען טאר זיך נישט גרייטן אויף צו דינגען פועלים מוצאי שבת אלא להביא פירות לימא שאם יש שם מחיצות מביא, וואס טייטש די גמרא פארשטייט אז דער מענטש גייט צום תחום אז ער ווארט דארט ביז מוצאי שבת כדי ער זאל קענען ברענגען פיירות, פארוואס קען ער נישט ברענגען די פיירות פאר מוצאי שבת, איז קודם כל ס'דא א פראבלעם פון תחום, און ס'דא א באזונדערע פראבלעם אז מ'גייט דורך א רשות הרבים, אבער אויף דעם זאגט די גמרא ביידע די פראבלעמען זענען טעכנישע פראבלעמען, די תחום האבן מיר דאך געזען איז סתם א טעכנישע פראבלעם, און אויך די פראבלעם פון דורך גיין א רשות הרבים איז אויך א טעכנישע פראבלעם ווייל טאמער ס'וואלט ווען געווען א חצר דא וואלט מען דאך געקענט גיין גיין אליין איז נישט קיין פראבלעם, און במילא וואס איז די פראבלעם מיט להביא פיירות? ענטפערט די גמרא דאס וואס מען האט אויסגעשמועסט אין די משנה, משכחת לה בפירות המחוברים, ס'טייטש טאמער די פיירות איז מחובר לקרקע דעמאלטס תולש זיין די פיירות איז א פראבלעם, און במילא דאס איז די מלאכה פאר דעם טאר מען זיך נישט גרייטן שבת דאס צו טון, פרעגט די גמרא, והא תני רבי אושעיא די גמרא פרעגט נאך א קשיא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא אין מחשיכין על התחום להביא תבן וקש א מענטש טאר נישט גיין צום תחום ווארטן אויף מוצאי שבת זיך צוגרייטן צו ברענגען מוצאי שבת תבן און קש וואס איז דאס תבן וואס איז דאס קש איז ביידעס איז בעצם שטרוי די חילוק צווישן תבן און קש איז קש דאס איז ווען מען שניידט אפ תבואה בלייבט איבער אזעלכע שטעקעלעך דאס וואס בלייבט מחובר צום ערד, און די זעלבע זאך איז דא וואס מען שניידט אפ, נישט די תבואה אליין, די שטעקעלעך ארום און ארום, דאס איז קש, און תבן, תבן, דאס איז צעהאקט, ווען מען צעהאקט די קש ווערט פון דעם תבן. על כל פנים, זאגט די גמרא בשלמא קש משכחת לה במחובר, גאנץ גוט קש, קש האבן מיר דאך יעצט געשמועסט איז דא סיי וואס איז מחובר נאך מען שניידט אפ די תבואה בלייבט איבער קש וואס איז מחובר, און דאס טאר מען דאך נישט תולש זיין שבת, פארשטיי איך פארוואס א מענטש טאר זיך נישט גרייטן דאס צו טון מוצאי שבת, אבער וואס איז מיט תבן, אלא תבן היכי משכחת לה, תבן, איז דאך נישט מחובר לקרקע, און ממילא העט ווען דא געווען חצירות, וואלט נישט געווען קיין פראבלעם פון טראגן, וואלט איך אוודאי געקענט ברענגען די תבן שבת אליין, און וואס איז די פראבלעם זיך גרייטן צו טון אזא זאך מוצאי שבת, טאמער די איינציגסטע פראבלעם איז סך הכל א טעכנישע פראבלעם, ענטפערט די גמרא ניין, בתיבנא סריא, ס'רעדט זיך פון תבן וואס ס'איז פארשימלט, וואס דא איז דא א מוקצה'דיגע פראבלעם, דאס איז שוין נישט קיין טעכנישע פראבלעם, און ממילא פאר דעם טאר מען נישט גיין שבת זיך צוגרייטן צו טון אזא זאך, מען טאר נישט גיין צום תחום, פארוואס ווייל ס'דא א פראבלעם פון מוקצה, פרעגט די גמרא נאך א קשיא, תא שמע, א קשיא פון א משנה די קומענדיגע משנה דף קנ"א, די משנה זאגט דארט, מחשיכין על התחום לפקח על עסקי כלה ועל עסקי מת, אז א מענטש מעג גיין צום תחום צו טון עסקי כלה און עסקי מת וואס טייטש צרכי מצוה, דהיינו אפילו אז מען האט געזען טאקע אז מען טאר נישט מחשיך זיין על התחום צו טון א זאך וואס מען טאר נישט טון שבת, אבער ביי עסקי כלה אויף הכנסת כלה און על עסקי מת דאס מעג מען יא, און ממילא זאגט די גמרא קען מען לכאורה מדייק זיין על עסקי כלה ומת אין, על עסקי אחר לא, מען דארף דא טרעפן אזא סארט זאך וואס וואס טייטש די משנה קומט דאך זאגן א חידוש אז עסקי כלה מעג מען יא, סתם פאר א מענטש טאר מען נישט, עסקי מת מעג מען יא, סתם פאר א מענטש טאר מען נישט, קען נישט זיין אז דער מענטש גייט צום תחום דאס וואס די משנה זאגט מען מעג גיין צום תחום על עסקי כלה מיינט אז מען גייט צום תחום ברענגען א כלה קלייד, ווייל ברענגען א קלייד סתם אזוי איז נישט קיין פראבלעם, און ממילא פאר יעדע מענטש מעג א מענטש גיין צום תחום אויף צו ברענגען א קלייד, ווייל ס'איז א טעכנישע פראבלעם אז מען קען דאס נישט טראגן אבער דאס האט מען געזען אז אויף טעכנישע פראבלעמען איז נישט קיין פראבלעם, און ממילא מוז מען דא טרעפן וואס רעדט מען דא די עסקי כלה און עסקי מת, אז נאר פאר א כלה און א מת נאר פאר א מצוה מעג מען יא, אבער פאר א צווייטע זאך טאר מען נישט, זאגט די גמרא, בשלמא אחר דומיא דכלה משכחת לה למיגזא ליה אסא, פאר א צרכי כלה וואס פאר א כלה מעג מען יא פאר א צווייטע טאר מען נישט, קען מען טרעפן א פשוט'ע ציור, א כלה אמאליגע צייטן ביים חופה פלעגט מען אפשניידן הדסים, און במילא דאס מיינט די משנה צו זאגן על עסקי כלה מעג מען, אז א מענטש מעג גיין צום תחום זיך גרייטן אז מוצאי שבת וועט ער גיין שניידן הדסים פאר א כלה, וואס דאס מעג מען נאר טון פאר א כלה נישט פאר סתם א מענטש, ווייל ס'איז א מצוה, פאר סתם א מענטש טאר מען נישט ווייל דאס טאר מען נישט טון שבת, אלא מת, אבער פאר א מת מאי ניהו, וואס איז די עסקי מת וואס מען רעדט דא, להביא לו ארון ותכריכים, אוודאי רעדט מען דא פון ברענגען ארון ותכריכים אזוי ווי די משנה אליין רעדט דארט אויס אז פון דעם טאקע רעדט מען, און ממילא וקתני מת אין, אבל אחר לא, איז משמע אז נאר פאר א מת מעג מען זיך צוגרייטן ברענגען ארון ותכריכים, און פאר א צווייטע מענטש פאר סתם א מענטש טאר מען נישט, פארוואס? ואמאי? לימא שאם יש שם מחיצות מביא, וואס איז די פראבלעם פון ברענגען א ארון ותכריכים? ס'איז אלץ טעכנישע פראבלעמען, מ'טאר עס נישט טראגן, און פארוואס זאל מען סתם זיין פאר יעדע מענטש? קען מען גיין צום תחום און ווארטן ביז מוצאי שבת אויף צו ברענגען קליידער, אויף צו ברענגען א ארון, אויף צו ברענגען וואס זאל נאר נישט זיין, וואס איז די חידוש דא פון עסקי מת? ענטפערט די גמרא, מת נמי משכחת לה, למיגזא ליה גלימא, ס'רעדט זיך ביי אן אופן וואס די תכריכים איז נאך נישט גרייט, ס'איז נאך נישט צוגענייט, און די זעלבע זאך די ארון איז נאך נישט גרייט ס'איז נאך נישט געבויט, איז פאר א מת מעג מען צוגיין צום תחום ווארטן אויף מוצאי שבת, כדי אז מוצאי שבת וועט ער קענען גיין בויען דעם ארון, און די זעלבע זאך נייען די תכריכים, וואס דאס מעג מען נאר פאר א מת, אבער פאר א מענטש סתם טאר מען דאס נישט טון, ווייל דאס טאר מען נישט טון שבת. זאגט די גמרא ווייטער, מ'האמיר געזען אין די משנה, אבל מחשיכין על התחום, אז די משנה האט אונז געלערנט אז מ'מעג גיין צום תחום טון א זאך וואס מ'מעג יא טון שבת, למשל אויפפאסן אויף פירות. פרעגט די גמרא א טעכנישע קשיא, אף על גב דלא אבדיל, פאר הבדלה מעג מען דאס טוהן? והאמר רבי אלעזר בן אנטיגנוס משום רבי אליעזר בן יעקב אסור לו לאדם שיעשה חפציו קודם שיבדיל, א מענטש טאר נישט טוהן א מלאכה פאר הבדלה, וכי תימא דאבדיל בתפילה, עסטו וועלן זאגן אז די הבדלה איז ביים דאווענען באתה חוננתנו, קען אויך נישט זיין והאמר רב יהודה אמר שמואל המבדיל בתפילה צריך שיבדיל על הכוס, אז מען דארף נאך אלץ מאכן הבדלה על הכוס, וכי תימא עסט וועלן זאגן דאבדיל על הכוס אז דארט אויפן פעלד ווען ער גייט אויפפאסן אויף די פירות דארט עט ער מאכן הבדלה כוס בשדה מי איכא ווי דא וויין אינמיטן פעלד ענטפערט די גמרא יא תרגמא רב נתן בר אמי קמיה דרבא בין הגיתות שנו ס'רעדט זיך ווען מ'קוועטשט אויס די טרויבן ס'דא וויין אויפן פעלד און במילא עט ער טאקע דאס טון נאך הבדלה זאגט די גמרא א צווייטע תירוץ אמר ליה רב אבא לרב אשי במערבא אמרינן הכי, המבדיל בין קודש לחול, ועבדינן צורכין, אין ארץ ישראל איז געווען א פאטענט מען האט נישט געדארפט מאכן הבדלה, נאר נאר מען האט געזאגט המבדיל בין קודש לחול, און נאכדעם האט מען שוין געטוהן מלאכות, אמר רב אשי, רב אשי זאגט טאקע אויך אזוי כי הוינא בי רב כהנא, ווען איך בין געווען ביי רב כהנא הוה אמר פלעג ער זאגן המבדיל בין קודש לחול, ומסלתינן סילתי, און נאכדעם איז מען גראד געגאנגען האקן האלץ אפילו פאר הבדלה, מילא זעהט מען מען מעג יא טוהן מלאכות פאר הבדלה, און ממילא איז דאס נישט קיין קשיא. זאגט די גמרא, מען האט געזען די משנה כלל אמר אבא שאול אז כל שאני זכאי באמירתו רשאי אני להחשיך עליו, וואס אבא שאול האט אונז מסביר געווען דא א כלל, ווען מעג איך צוגיין צום תחום ווען מעג איך זיך גרייטן טון א מלאכה מוצאי שבת ווען נישט, איז א זאך וואס מען מעג זאגן שבת דאס מעג מען זיך גרייטן אויף מוצאי שבת, א זאך וואס מען טאר נישט זאגן שבת טאר מען זיך נישט גרייטן אויף מוצאי שבת, זאגט די גמרא איבעיא להו די בני הישיבה האבן א בעיא געפרעגט אבא שאול אהייא, וואס טייטש אבא שאול קוקט אויס אז ער זאגט עפעס א כלל ער נעמט דא צאם ער איז מסביר וואס די תנא קמא האט דא געזאגט, אויף וואס גייט אבא שאול ארויף, אילימא ארישא קאי, עסטו וועלן זאגן סגייט ארויף אויף די רישא פון די משנה, וואס מ'האט געזען אין די רישא פון די משנה, אין מחשיכין על התחום, לשכור פועלים, להביא פירות, אז מ'טאר זיך נישט גרייטן שבת צו טוהן אזא סארט זאך וואס מ'טאר נישט טוהן שבת, מ'טאר זיך נישט גרייטן שבת אויף אפצושניידן פירות, מ'טאר זיך נישט גרייטן שבת אויף צו דינגען ארבעטערס מוצאי שבת, אויב אזוי קען נישט זיין דאס זאגט אבא שאול, ווייל האי אויב אזוי וואס זאגט אבא שאול כל שאני זכאי באמירתו רשאי אני בחשיכתו, אז יעדע זאך וואס מען מעג טון מעג מען טון מוצאי שבת, פארקערט וואלט ער געדארפט זאגן כל שאיני זכאי באמירתו איני רשאי בחשיכתו מיבעי ליה, אבא שאול וואלט געדארפט זאגן די כלל איז אז יעדע זאך וואס מען טאר נישט זאגן שבת, למשל מ'טאר נישט דינגען א ארבעטער שבת, מ'טאר נישט אפשניידן פירות, מ'טאר נישט הייסן פאר א חבר אפשניידן פירות שבת, דאס טאר מען נישט גיין צום תחום זיך צוצוגרייטן עס צו טון, דאס וואלט געדארפט זיין אבא שאול'ס לשון ער זאגט דאך נישט אזוי, אלא נאר מוז מען זאגן אסיפא קאי אז אבא שאול גייט ארויף אויף די סיפא פון די משנה וואס מ'האמיר געזעהן אין די סיפא שטייט אבל מחשיך הוא לשמור און מביא פירות בידו אז א מענטש מעג צוגיין צום תחום ער מעג זיך גרייטן אויפצופאסן אויף די פירות וואס דאס איז א זאך וואס מען מעג טוהן שבת, און אויף דעם זאגט אבא שאול אז א יעדע זאך וואס מען מעג זאגן פאר א חבר צו טוהן שבת, מעג מען אויך זיך צוגרייטן אליין צו טוהן מוצאי שבת, אבער אויף דעם פרעגט די גמרא, האי כל שאני זכאי בחשיכתו, רשאי אני באמירתו מיבעי ליה, וואס טייטש די מימרא פון אבא שאול וואלט געדארפט זיין פונקט פארקערט, לאמיר פארשטיין, לאמיר דא טראכטן וואס איז דא פארגעגאנגען אין די משנה, די תנא קמא האט געזאגט א חידוש, אז א מענטש מעג צוגיין צום תחום, א מענטש מעג זיך גרייטן שבת, אויף צו טון א זאך וואס מען מעג טון מוצאי שבת, וואס טייטש א מענטש מעג זיך גרייטן שבת אויף אויפצופאסן אויף פירות, פארוואס? ווייל אויפפאסן אויף פירות איז נישט קיין פראבלעם. יעצט, אונז האבן אין ערגעץ נישט געלערנט אז א מענטש מעג זאגן פאר זיין חבר, וואס זיין חבר איז אין א צווייטע תחום, אויפצופאסן אויף פירות. דאס האבן מיר נישט געהערט קיין איין ווארט פון דעם אין די תנא קמא. תנא קמא האט סך הכל געזאגט אז היות וואס ס'איז דא דא א טעכנישע פראבלעם, א תחומ'דיגע פראבלעם, וואס דאס איז א טעכנישע פראבלעם האבן מיר געזען, און במילא פאר טעכנישע פראבלעמען, מעג מען זיך צוגרייטן שבת אויף דאס צו טון מוצאי שבת, און במילא פרעגן די בני ישיבה וואלט אבא שאול געדארפט זאגן אז דאס וואס מ'האט יעצט געזען אין די תנא קמא אז מען מעג צוגיין צום תחום מען מעג זיך גרייטן צו טון אזא סארט זאך איז נישט נאר מען מעג זיך גרייטן נאר מען מעג אויך זאגן מען מעג אויך זאגן פאר א חבר אז רבי איד דו ביסט אין יענע תחום פאס אויף אויף מיינע פירות אזוי וואלט ער געדארפט זאגן נישט פארקערט וואס זאגט אבא שאול אבא שאול זאגט פונקט פארקערט אבא שאול זאגט אז יעדע זאך וואס מען מעג זאגן דאס מעג מען אויך זיך צוגרייטן. ד. ווער זאגט מען מעג עס זאגן? קיינער האט נישט מודיע געווען די הלכה, קיינער האט נישט געזאגט די הלכה, און ממילא פרעגט די גמרא, וואלט טאקע אזוי געדארפט שטיין אז אבא שאול וואלט געדארפט צו זאגן אז יעדע זאך וואס מען מעג טון מעג מען אויך זאגן, נישט יעדע זאך וואס מען מעג זאגן מעג מען אויך טון. זאגט די גמרא, לעולם אסיפא קאי, ואבא שאול אהא קאי, ענטפערט די גמרא אזוי, דאבא שאול גייט ארויף, דאמר רב יהודה אמר שמואל, רב יהודה האט נאכגעזאגט פון שמואל מותר לאדם לומר לחבירו שמור לי פירות שבתחומך ואני אשמור לך פירות שבתחומי, וואס טייטש רב יהודה אמר שמואל זאגט דא קלאר די הלכה אז א מענטש מעג זאגן פאר זיין חבר דו פאס אויף אויף מיין פירות אין דיין תחום, איך האב אויפפאסן אויף דיין פירות אין מיין תחום, און יעצט נאכדעם וואס אונז ווייס מיר די דין, וקאמר אבא שאול לתנא קמא, זאגט אבא שאול צום תנא קמא, מי לא מודית.

וואס דאס האבן מיר געזען פון די תנא קמא אין די משנה שוין, וואס די תנא קמא האט אונז מחדש געווען אז א מענטש מעג זיך צוגרייטן שבת צו טון א זאך וואס מען מעג טון, למשל א מענטש מעג זיך צוגרייטן שבת צו גיין אויפפאסן אויף פירות, וואס די פעולה פון אויפפאסן אויף פירות איז א זאך וואס מען מעג, דאס איז איין דין וואס אונז ווייס מיר די תנא קמא האט אונז דאס מודיע געווען. יעצט, אונז האמיר יעצט געזען ס'דא א מימרא פון רב יהודה אמר שמואל, וואס דאס איז א צווייטע דין אינגאנצן, אז א מענטש מעג זאגן פאר זיין חבר אז דו פאס אויף אויף די פירות אין דיין תחום, און איך וועל אויפפאסן אויף דיין פירות אין מיין תחום, ס'נישט דא קיין פראבלעם אזוי צו זאגן, אפילו אונז זעמיר אין צוויי אנדערע תחומים, אפילו איך קען נישט גיין צו דיין תחום, דו קענסט נישט קומען צו מיין תחום, אבער איך מעג דיך זאגן דו טו עפעס אין דיין תחום, ווייל פאר דיך איז נישט קיין איסור, און זעלבע זאך דו מעגסט מיך אויך אזוי זאגן, און במילא זאגט אבא שאול צו די תנא קמא אז די צוויי דינים זענען פארבינדן, ס'איז נישט צוויי באזונדערע דינים, איינס איז נובע פון צווייטן, וואס טייטש, אבא שאול האט געלערנט אז די היתר צו גיין שבת נאכמיטאג צו צו גיין צום תחום און דארט ווארטן ביז מוצאי שבת, איז נישט אזוי ווי די תנא קמא האט געלערנט, נאר אבא שאול האט עס געלערנט ס'איז תלוי אינעם אנדערן דין, אבא שאול האט געלערנט אז די היתר דאס צו טון איז אלעס תלוי צו מען מעג עס זאגן צו נישט, וואס טייטש אזוי ווי מען געפינט אז א מענטש מעג זאגן פאר זיין חבר גיי פאס אויף אויף מיין פירות, איז ביי אזא סארט דין דארט איז געזאגט געווארן אז מען מעג זיך צוגרייטן שבת דאס צו טון מוצאי שבת, וואס טייטש אזוי ווי דו מעגסט זאגן פאר די חבר פאס אויף אויף מיין פירות, מעגסטו אויך שבת נאכמיטאג צוגיין צום תחום ווארטן ביז מוצאי שבת, אויפצופאסן אויף דיין פירות, ס'איז הא בהא תליא, און במילא זאגט ער פאר די תנא קמא, פארוואס זאגסטו אזוי טרוקן, זאגט אבא שאול צו די תנא קמא, פארוואס זאגסטו אז א מענטש מעג גיין צום תחום אויפצופאסן אויף פירות, זאג ברייטער, זאג געשמאקער, זאג אז יעדע זאך וואס א מענטש מעג זאגן פאר זיין חבר צו טון, יעדע זאך וואס מען מעג רעדן שבת, איז ביי אזא סארט זאך מעג מען זיך אויך צוגרייטן שבת, מען מעג אויך גיין צום תחום שבת, זיך צוצוגרייטן דאס צו טון מוצאי שבת, וואס א נפקא מינה וויאזוי מען זאגט עס, ווייל טאמער מען זאגט עס ברייט אזוי ווי אבא שאול האט געזאגט, דעמאלטס ליגט דא נאך זאכן אויך. וואס נאך ליגט דא? דא ליגט אויך דאס וואס אונז האבן פריערט געזען חפציך אסורים אבער חפצי שמים מותרין. וואס טייטש? אונז האבן דאך געזען אז חפצי שמים מעג מען רעדן שבת. למשל, א מענטש מעג זאגן פאר זיין חבר, גיי, גרייט צו, ניי צו א בגד פאר א כלה למשל. א מי, א מענטש מעג עס זאגן פאר זיין חבר. נייען איז א פראבלעם, אבער ס'איז חפצי שמים, ס'איז הכנסת כלה. ממילא חפצי מצוה. מעג מען זאגן פאר א חבר גיי ניי שבת און במילא לויט אבא שאול, היות וואס מען מעג דאס זאגן פאר א חבר שבת, און מען האט דאך יעצט געזען איין דין איז תלוי אינעם צווייטן, עט א מענטש אויך מעגן צו גיין שבת נאכמיטאג צום תחום ווארטן ס'זאל ווערן טונקל כדי ער זאל קענען נייען א בגד פאר א כלה מוצאי שבת, פארוואס ווייל אז מען מעג עס זאגן מעג מען אויך טון דערוועגן, מען מעג אויך צוגיין מוצ ש שבת נאכמיטאג צום תחום, מה שאין כן די תנא קמא די תנא קמא קריגט זיך אויף אבא שאול, די תנא קמא זאגט ס'האט נישט קיין שייכות איין דין צום צווייטן, תנא קמא לערנט אז די איינציגסטע מאל וואס דו מעגסט צוגיין צום תחום איז ווען ס'איז דא א טעכנישע פראבלעם, למשל ווילסט אויפפאסן אויף פירות, אויפפאסן אויף פירות איז דאך זיכער נישט קיין פראבלעם שבת, די איינציגסטע פראבלעם דא איז תחום, תחום איז טעכניש, דעמאלטס מעגסטו צוגיין צום תחום, אבער צו גיין צום תחום אויף צו נייען א כלה קלייד, דאס זאגט די תנא קמא דאס טאר מען נישט. פארוואס זאגט די תנא קמא דאס טאר מען נישט ווייל תנא קמא האלט אוואדע חפצי שמים מען מעג רעדן רעדן מעגסטו וויפיל דו ווילסט דו מעגסט זאגן פאר דיין חבר מוצאי שבת זאלסטו נייען א כלה קלייד אזוי מען האט געזען חפצי שמים מותרין אבער גיין טוהן עפעס דערוועגן תנא קמא זאגט ניין ס'האט נישט קיין שייכות איינס מיטן צווייטן און ממילא ליגט דא א יסודות'דיגע מחלוקת צווישן די תנא קמא און אבא שאול די תנא קמא האלט אז די היתר צוצוגיין צום תחום איז נאר אויף א זאך וואס דו מעגסט טוהן שבת נישט א זאך וואס דו מעגסט זאגן שבת אז דו מעגסט עס טוהן קענסט אויך צוגיין צום תחום זאלסט עס קענען טון מוצאי שבת טאמער דו האסט א טעכנישער פראבלעם, אבער צו גיין טון א זאך וואס מען מעג רעדן שבת, דאס זאגט תנא קמא דאס טאר מען נישט, גיין נייען א כלה קלייד, מען טאר דאס נישט טון שבת, און במילא טארסט דיך נישט צוגרייטן אויף דעם שבת אויך נישט, טארסט נישט צוגיין צום תחום, מה שאין כן אבא שאול לערנט, אבא שאול לערנט אז דו מעגסט עס זאגן שבת, ווייל ס'איז חפצי שמים, מעגסט אויך עפעס טון דערוועגן, מעגסט אויך צוגיין צום תחום און ווארטן אויף מוצאי שבת דאס צו טון, און במילא רעדט רש"י אויס קומענדיגע משנה וואס מען האט שוין דערמאנט פריערט, אז מחשיכין על התחום לפקח על עסקי כלה ועל עסקי מת, אז מען מעג עס טאקע יא טון, גייט אוואדע ווי אבא שאול זאגט אבער על כל פנים די גמרא ווייטער מ'האט געזען אין משנה כלל אז אבא שאול זאגט א כלל יעדע מאל שטייט א כלל לאתויי מאי קומט עס עפעס מרבה זיין וואס קומט עס מרבה זיין לאתויי הא דתנו רבנן עס קומט מרבה זיין דאס מ'האט געזען א ברייתא די ברייתא זאגט אין מחשיכין על התחום להביא בהמה מ'טאר נישט מחשיך זיין אויף א תחום ביי א תחום אריינצוברענגען א בהמה וואס די בהמה איז אינדרויסן פון תחום א בהמה וואס האט ארויסגעשפאצירט פון תחום וואס א בהמה דאך מוקצה מ'טאר עס נישט שלעפן טאר מען נישט שטיין דארט דאס צו טון ווייל ס'איז נישט קיין טעכנישע פראבלעם מוקצה איז נישט קיין טעכנישע פראבלעם און ממילא טאר מען נישט צוגיין שבת נאכמיטאג ווארטן אויף מוצאי שבת אים אריינצושלעפן אבער היתה עומדת חוץ לתחום קורא לה והיא באה מען מעג רופן די בהמה די בהמה זאל אליין צוריקקומען זאגט יעצט אבא שאול אין די ברייתא כלל אמר אבא שאול כל שאני זכאי באמירתו רשאי אני להחשיך עליו די זעלבע כלל פון די משנה און ער לייגט צו ומחשיכין לפקח על עסקי כלה ועל עסקי המת להביא לו ארון ותכריכין, ואומרים לו, לך למקום פלוני, מען מעג מחשיך זיין ס'טייטש מען מעג צוגיין צום תחום, טאקע צוצוגרייטן עסקי כלה און עסקי מת, דאס איז בעצם וואס די כלל קומט מרבה זיין, די אלע ציורים, און די זעלבע זאך מען מעג זאגן פאר א חבר, גיי צו יענע און יענע פלאץ, גיי קויף איין תכריכים, קויף איין אן ארון, שטעל איינער זאל עס בויען, די אלע זאכן מעג מען, ואם לא מצאת במקום פלוני, טאמער טרעפסט נישט ביי דעם פלאץ א כלה קלייד, טאמער טרעפסט נישט ביי דעם פלאץ א ארון, הבא ממקום פלוני, גיי צו א צווייטע פלאץ, לא מצאת במנה, טאמער טרעפסט נישט פאר הונדערט דאלער פאר א מנה, איז הבא במאתים, קויף פאר צוויי הונדערט, רבי יוסי ברבי יהודה אומר, ער קריגט זיך און ער זאגט ובלבד שלא יזכור לו סכום מקח, מען טאר נישט דערמאנען א סכום פון געלט, אבער אלעס אנדערש מעג מען, אבער על כל פנים זעהן מיר דא די שיטת אבא שאול, און דאס איז וואס דער כלל וואס מען האט געזעהן אין די משנה קומט מרבה זיין.